אורייתא! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף יט עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. די גמרא האט געפרעגט, לפי שיטת ר' יוסי, וואס איז די הלכה צי משקין קען מטמא זיין א צווייטע זאך מדאורייתא צי נישט? האט די גמרא געברענגט שיטת ר' יוסי, וואס לכאורה משמע געווען אז ר' יוסי האלט משקה קען גיין און מטמא זיין א צווייטע זאך מיט דאורייתא. די גמרא האט געזאגט פון ווי ווייסט ער דאס? וואס איז די מקור צו זיין הלכה? האט די גמרא געזאגט ווייל ער דרשנ'ט יטמא יטמא. הייסט זיין רבי רבי עקיבא איז אויפגעקומען מיט א חידוש, ווען די תורה זאגט די ווארט יטמא מיינט עס נישט נאר אז די זאך אליינס קען ווערן טמא, נאר יטמא ס'קען גיין מטמא זיין אנדערע זאכן. און ממילא האט זיין רבי רבי עקיבא געדרשנ'ט, אין די תורה שטייט וכל כלי חרס אשר יפול מהם אל תוכו, טאמער כ'האב א כלי חרס פאלט אריין אין דעם למשל איינע פון די שמונה שרצים, שטייט אין פסוק כל אשר בתוכו יטמא, ואותו תשבורו, אלעס וואס ליגט אינעווייניג ווערט טמא, ואותו תשבורו, די כלי אליינס דאס קען מען נישט מטהר זיין. איז געקומען רבי עקיבא מיט א חידוש, און ער זאגט אזוי, ווען די תורה זאגט מיר די ווארט יטמא, מיינט עס נישט נאר, ווי למשל דא אז דווקא אינעווייניג דאס קען ווערן טמא, נאר יטמא מיינט ס'קען מטמא זיין אנדערע זאכן אויך, יטמא, ס'קען מטמא זיין אנדערע זאכן, ווייל בעצם וואלט געקענט שטיין פשוט כל אשר בתוכו טמא, וואס שטייט יטמא? יטמא קומט אויסצולערנען יטמא, ס'קען גיין און מטמא זיין זאכן ווייטער. און ממילא איז געקומען זיין תלמיד רבי יוסי, האט ער גע'דרשנ'ט, ווען די תורה שטייט וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, האב איך ווייטער דעם ווארט יטמא, הגם עס וואלט געקענט שטיין טמא, לערנט ער פון דעם אויס אז משקין וואס ליגט אין די כלי וואו די חפץ וואס די שרץ איז אריינגעפאלן, יטמא, נישט נאר די וואסער אליינס ווערט טמא, נאר יטמא ס'קען גיין און מטמא זיין א צווייטע זאך, און דאס איז מאכל. און ממילא זאגט די גמרא, האסטו געוואלט וויסן פון ווי ווייסט רבי יוסי אז משקה קען גיין און מטמא זיין א צווייטע זאך, ווייל ער גייט בשיטה פון זיין רבי רבי עקיבא וואס ער דרשנ'ט יטמא יטמא. איז לאמיר יעצט אנהייבן עלף שורות פון אונטן דף יח עמוד ב'. זאגט די גמרא, אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געזאגט צו רב אשי, והאמר רבא לא רבי יוסי סבר כרבי עקיבא ולא רבי עקיבא סבר כרבי יוסי, פרעגט ער אים וואס טוט זיך דא? אונז ווייסן דאך קלאר אז רבי יוסי גייט נישט בשיטה פון זיין רעבן, און נישט נאר דאס אז רבי יוסי האלט נישט ווי זיין רבי רבי עקיבא, נאר רבי עקיבא גייט אויך נישט ווי רבי יוסי, און ממילא פרעגט די גמרא, ווי אזוי קענסטו מיר זאגן בשם רבי יוסי אז ער האלט משקין קען מטמא זיין א צווייטע אוכל, ווייל ער לערנט יטמא יטמא, און די מקור פון דעם איז געקומען פון רבי עקיבא זיין רעבן, איך ווייס דאך קלאר אז ער האלט נישט אזוי, נישט נאר אז רבי יוסי האלט נישט ווי אים, נאר רבי עקיבא האלט אויך נישט ווי רבי יוסי, און ממילא ווי אזוי קענסטו צוזאמשטעלן די צוויי זאכן? זאגט די גמרא אמר ליה רבי יוסי זאגט רבי יוסי בשיטת רבי עקיבא אמרה ער מיינט נישט צו זאגן אז ער האלט אזוי נאר מען האט אים געפרעגט וואס די הלכה איז האט ער געזאגט מיין רעבע ער האלט אזוי אבער וליה לא סבירא ליה אבער רבי יוסי אליינס האלט נישט מען קען דרש'נען יטמא יטמא און ממילא זאגט ער ביסט גערעכט ס'איז נישטא אזא זאך אז רבי יוסי זאל דרש'נען יטמא יטמא ווייל רבי יוסי מיט רבי עקיבא זיי גייען נישט צוזאמען און ממילא נאר דאס וואס מ'האט אים געפרעגט צו משקה קען מטמא זיין א צווייטע זאך און ער האט געזאגט יא, משקה קען מטמא זיין אוכל, ווי מיר געלערנט אויף דף טז, דאס איז נאר בשיטת רבו, זיין רבי האט געלערנט אזוי האט ער גע'פסק'נט אזוי ווי זיין רעבן, אבער ער אליין לא סבירא ליה ער וועט נישט האלטן אזוי. איז די גמרא גייט יעצט ברענגען די מקור ווי זעה איך אז רבי יוסי האלט נישט ווי זיין רעבן רבי עקיבא, זאגט די גמרא, אמר ליה רב אשי לרב כהנא, בשלמא רבי יוסי לא סבר לה כרבי עקיבא, בשלמא איז איך ווייס אז רבי יוסי האלט נישט ווי זיין רעבן רבי עקיבא דתניא, אונז האבן געהאט א ברייתא, די ברייתא זאגט אזוי, אמר רבי יוסי, מנין לרביעי בקודש שהוא פסול, פון ווי ווייס איך אז א רביעי קען ווערן, קען פסל'ן ביי קודש, דאס הייסט, אונז האבן געלערנט ביז יעצט, א ראשון, א שני, שלישי, רביעי, האבן געזאגט, חולין קען נאר גיין ביז שני, שלישי קען זיין אפילו תרומה, רביעי דאס קען נאר זיין דווקא ביי קודש, פרעגט ר' יוסי לכאורה מנין? פון ווי ווייס איך די אלע כללים? פון ווי ווייס איך אז תרומה קען גיין ביז שלישי? פון ווי ווייס איך אז קדשים קען גיין ביז רביעי? וואס איז די מקור דערפון? איז פאר מ'טוט אריינלערנען די גמרא אינעווייניג לאמיר עס אדורך שמועסן אויסווענדיג. איז די גמרא גייט יעצט ברענגען א קל וחומר וואס פון דעם קל וחומר קען איך זעהן אז קודש גייט ביז צו די רביעי. איז זאגט די גמרא אזוי, איך זעה די הלכה איז לגבי מחוסר כיפורים, דאס הייסט למשל א יולדת, זי דארף ברענגען די קרבנות ביים סוף לאמיר זאגן פון איין און אכציג טעג, מוז זי ברענגען א קרבן, יעצט די הלכה איז, ביז דעמאלטס, ווילאנג זי איז שוין געווען אין מקווה, זי האט שוין געהאט הערב שמש, די הלכה איז זי מעג עסן בתרומה, נאר וואס? קודש? דאס מעג זי נאכנישט עסן. דאס הייסט זעה איך פון דעם, די פאקט אז תרומה מעג זי יא עסן און קודש מעג איך נישט עסן, זעה איך בעצם אז קודש איז א מדריגה העכער ווי תרומה. און ממילא מאכט אזא קל וחומר. מה דאך שלישי וואס קען מטמא זיין תרומה? אויב אזוי אוודאי און אוודאי קען עס מטמא זיין קודש אויכעט, און ממילא אזוי ווי איך ווייס קלאר אז שלישי קען מטמא זיין תרומה, איז אוודאי און אוודאי קודש קען אויך ווערן א שלישי. נאר וואס, דאס צו מיר זאגן, דאס איז נישט קיין חידוש, איך דארף נישט האבן קיין קל וחומר צו זאגן אזא סארט זאך, ווייל ערשטנס ס'איז פשוט, און צווייטנס איך האב א פסוק, אין די תורה שטייט אין פסוק והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף. יעדע זאך, יעדע בשר פון קודש אשר יגע בכל טמא לא יאכל, ס'איז טמא, באש ישרף. לכאורה וואס איז די טיפסטע טומאה וואס אונז ווייסן מן התורה? לכאורה דאס איז דא לגבי די שרץ, ווייל כ'האב די שרץ איז א אב הטומאה, די כלי איז א ראשון, און שפעטער די עסן וואס איז אינעווייניג איז א שני. און ממילא אויב אזוי ווען די תורה זאגט מיר והבשר אשר יגע בכל טמא, וואס איז די בכל טמא? לכאורה דאס די שרץ, און ממילא ווייס איך שוין קלאר מן התורה אז ס'איז דא אזא ווי א שלישי לגבי קודש, און ממילא קען איך נישט האבן די קל וחומר זאל מען זאגן מה דאך שלישי קען מטמא זיין א תרומה, אויב אזוי אוודאי קודש קען אנקומען צו א שלישי, דאס ווייס איך, איך האב א פסוק, און ממילא קען נישט זיין אז דאס לערן איך ארויס פונעם קל וחומר. און ממילא זאגט רבי יוסי, אלא מאי, קומט מען צו זאגן די קל וחומר אזוי, מה דאך שלישי קען מאכן תרומה, ווערט תרומה א שלישי, אויב אזוי מוז זיין קודש אז דאס קען ווערן א רביעי. איי וועסטו שרייען דיו לבא מן הדין להיות כנדון, מען האט דאך ביז יעצט אייביג געלערנט, די מקור פונעם קל וחומר קען דאך נישט זיין אז די אויסקום פון דעם זאל זיין א מדריגה העכער, און דא קומט אויס דו לערנסט עס פון תרומה, אבער דו מאכסט קודש א מדריגה העכער, דו מאכסט עס צו רביעי, לכאורה דיו לבא מן הדין להיות כנדון, איז זאגט רש"י ניין, ווען זאג איך די זאך פון דיו, ווען זאג איך אז די ריזאלט קען נישט זיין א מדריגה העכער, דאס איז דווקא ווען דורך דעם די קל וחומר קען איך ווייטער זאגן, נאר די פסק הלכה, דאס בלייבט שטעקן, אויב אזוי זאג איך דיו לבא מן הדין להיות כנדון. אבער אין א פאל וואס די גאנצע קל וחומר צעפאלט, ווי ביי אונז, די מינוט וואס איך זאג, אזוי ווי דער שלישי קען מאכן תרומה שלישי קען עס אויך מאכן קודש שלישי, לכאורה דאס דארף איך נישט האבן, אויף דעם האב איך א פסוק, פשט איז די גאנצע קל וחומר איז צעפאלן. אויב זאגסטו דיו און איך זאג אז די קודש קען נאר גיין ביז שלישי, אלא מאי, מוז איך זאגן אז די קל וחומר קומט צו מחדש זיין אז נישט נאר אז מיין קודש קען גיין ביז א שלישי, נאר פארקערט, די קל וחומר זאגט מיר אז מיין שלישי, די פלייש וואס איז א שלישי קען ארויפגיין ביז צו א רביעי, און ממילא דאס איז די חידוש, ממילא לערנט רבי יוסי, מה דאך וואס איך ווייס, מיין שלישי קען מאכן א תרומה א שלישי, קל וחומר דעם פלייש, דעם קודש, אז דאס קען ווערן א רביעי. זאגט רבי יוסי, דאס איז די מקור פון וואו איך ווייס אז וואס? אז ס'דא אזא מושג ווי א רביעי לגבי קודש? איי וועסטו פרעגן לכאורה פון וואו ווייס איך בכלל אז תרומה קען זיין א שלישי? דאס הייסט, דיין גאנצע מקור איז דאך וואס? מה דאך תרומה קען ווערן א שלישי? ווער זאגט דיר אז תרומה קען ווערן א שלישי? אויף דעם איז דא א אנדערע קל וחומר. איך ווייס די הלכה איז לגבי טבול יום, א מענטש וואס לאמיר זאגן האט אנגערירט א שרץ, יעצט איז ער געווען אין מקווה, איז בעצם איז ער שוין טהור, נאר וואס ער דארף ווארטן ביז הערב שמש, ער דארף ווארטן ביז די זון גייט אראפ, איז די הלכה איז, חולין מעג ער שוין עסן, ער קען נישט מטמא זיין חולין, אבער תרומה, דאס מעג איך נישט עסן, זעה איך אז תרומה בעצם איז א מדריגה העכער ווי חולין, און ממילא מאך איך אזא קל וחומר, מה דאך די שני, קען מטמא זיין אוכלין? איז אוודאי און אוודאי קען עס מטמא זיין תרומה. אבער ווארט איך דארף נישט האבן א קל וחומר דאס צו זאגן, ווייל איך ווייס דאך אז תרומה איז כאטשיג אזוי שטארק ווי חולין, און ממילא זאג איך אז וואס זאגט מיר די קל וחומר אזוי? מה דאך די שני קען מטמא זיין אוכלין? אויב אזוי אוודאי מוז זיין אז תרומה קען ארויפגיין איין מדריגה, ס'קען ווערן שטערקער און ס'קען גיין צו א שלישי, און ממילא די מינוט וואס איך ווייס אז תרומה קען גיין צו א שלישי, קען איך מאכן דעם קל וחומר פארקערט, מה דאך שלישי קען מטמא זיין תרומה, מוז זיין אז קודש קען ארויפגיין צו א רביעי, און ממילא דאס איז די מקור פון רבי יוסי וואס רבי יוסי זאגט פון ווי ווייס איך אז קודש קען גיין ארויף צו א רביעי, לערנט ער דאס פון די קל וחומר, און ווייטער זאגט מען נישט דיו. ווייל דיו קען איך נאר זאגן ווי לאנג די גאנצע קל וחומר צעפאלט נישט, אבער די מינוט וואס די קל וחומר צעפאלט, דעמאלס אין אזא פאל זאג איך נישט דיו, און אפילו די ריזאלט בעצם איז העכער ווי די הלכה אליינס, זאג איך נאך אלץ דעם קל וחומר. איז לאמיר דאס זעהן אינעווייניג יעצט אין די גמרא. זאגט די גמרא אזוי, דתניא אונז האבן געלערנט, אמר רבי יוסי, מנין לרביעי בקודש שהוא פסול, פון ווי ווייס איך אז לגבי קודש קען ער ארויפגיין ביז צו א מדריגה פון רביעי? זאגט די גמרא אזוי, ודין הוא, כ'וועל געבן א קל וחומר, ומה מחוסר כפורים, שמותר בתרומה פסול בקודש, מה דאך דער מחוסר כפורים, וואס ער איז מותר בתרומה, אבער איז פסול בקודש, איז שלישי שפסול בתרומה אינו דין שיעשה רביעי בקודש, איז דער שלישי וואס קען מאכן פון תרומה א שלישי, איז אוודאי קען עס מאכן פון קודש א רביעי. איי ולמדנו שלישי בקודש מן התורה, דער קל וחומר איז שוין אזא גוט קל וחומר, ווייל ער וואלט דאך געזאגט דארף זאגן מה דאך שלישי קען מטמא זיין תרומה און מאכן א שלישי, קל וחומר אז קודש קען ווערן א שלישי, אבער ניין ולמדנו שלישי בקודש מן התורה, אויב אזוי ורביעי מקל וחומר, היות צו זאגן אז ס'איז א שלישי דאס האב איך שוין א פסוק, אויב אזוי מוז זיין דער קל וחומר קומט צו זאגן מה דאך תרומה קען גיין צו א שלישי, קל וחומר דעם קודש אז ס'קען ארויף גיין צו רביעי. יעצט וואס איז די פסוק לגבי די שלישי, שלישי מן התורה, ווי זעה איך דאס דכתיב, ווייל סשטייט אין פסוק והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, און ממילא וויבאלד די תורה זאגט מיר והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, זעה איך פון דא אז ס'קען גיין אז וואס איז די טיפסטע טומאה וואס אונז ווייסן צו זאגן איז א שני, און ממילא קומט דאך אויס מי לא עסקינן דנגע בשני, דער פסוק זאגט דאך אז די זאך וואס רירט אן די נידריגסטע טומאה מן התורה, וואס איז דאס, די שני, די ברויט, וואס איז טמא געווארן פון די כלי וואס איז געווען א ראשון, וואס איז טמא געווארן פון די שרץ וואס איז א אב הטומאה, אויב אזוי מוז זיין רביעי מקל וחומר כדאמרינן, ממילא מוז זיין אז דער רביעי לערן איך ארויס פון א קל וחומר, אזוי ווי אונז האבן פריער געזאגט, אז מה דאך די שלישי קען מען קען מאכן פון תרומה א שלישי, מוז זיין אז די קודש קען ווערן א רביעי, און צו זאגן ס'א שלישי דאס דארף איך נישט ווייל אויף דעם האב איך א פסוק, און ממילא זאגט ר' יוסי פון דא לערן איך ארויס אז קודש קען גיין ביז צו א רביעי. איז יעצט ברענגט די גמרא די ראיה צו ווי ווייס איך למעשה אז רבי עקיבא האלט נישט ווי רבי יוסי זאגט ער אזוי? ואי סלקא דעתך סבר כרבי עקיבא, אויב ווילסטו מיר זאגן אז רבי יוסי איז מסכים צו רבי עקיבא און ער האלט טמא ווען צו די תורה שטייט יטמא מיינט עס יטמא, אויב אזוי קומט דאך אויס ווען אין תורה שטייט והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף לכאורה פון דארטן, אויף וואס פאר טומאה האבן אונז יעצט געזאגט? אונז האבן געזאגט, לערן איך פון דארטן, אז קודש קען אנרירן א שני, פשט איז די תורה זאגט שוין אז קודש קען ווערן א שלישי. אבער אויב דרשן איך אזוי ווי רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא האט געזאגט אז אויף יענעם פסוק מוז איך נעמען די טמא, די יטמא און איך דארף דרשן ווי דארטן, ווי עס שטייט דארטן אין פסוק כל אשר בתוכו יטמא, ווייס איך פון דעם פסוק אז די ברויט יטמא סיי די ברויט קען ווערן טמא, און יטמא ס'קען גיין מטמא זיין נאך א צווייטע זאך, דאס הייסט בעצם מן התורה די טיפסטע טומאה איז א שלישי, דאס הייסט מיין אב הטומאה, מיין שרץ רירט אן דעם כלי, די כלי רירט אן דעם ברויט, ווערט די ברויט א שני, יעצט יטמא די ברויט קען נישט נאר אליינס ווערן טמא נאר יטמא ס'קען מטמא זיין א צווייטע זאך, פשט איז ווייס איך אז שוין דא א שלישי, און אויף דעם זאגט מיר די תורה והבשר אשר יגע בכל טמא אויף דעם שלישי לא יאכל ווייל ס'ווערט א רביעי. אויב אזוי קומט דאך אויס די גאנצע צוויי קל וחומר'ס וואס איך האב געמאכט סיי פון טבול יום און איך האב געמאכט סיי פון מחוסר כפורים מוז איך ארויפרוקן מיט איין מדריגה און איך מוז דאך זאגן מה דאך די טבול יום וואס ער קען עסן וואס אזוי ווי איך זאג אז די שלישי קען מאכן אז וואס שלישי קען מטמא זיין אוכל פשוטע חולין איז אוודאי און אוודאי קען די שלישי מאכן פון תרומה. אלא מאי, מ'מוז זיך ארויפרוקן תרומה צו נאך א לעוועל, פשט איז תרומה קען ווערן א רביעי, און אז תרומה קען ווערן א רביעי, דארף איך ארויסלערנען לגבי דעם קל וחומר וואס איך האב פון לגבי מחוסר כיפורים אויך מיט א לעוועל, אויב אזוי קומט דאך אויס אז קודש וועט אנקומען צו א חמישי לעוועל. ממילא זאגט די גמרא ואי סלקא דעתך סבר כרבי עקיבא, ניתני נמי רביעי בתרומה וחמישי בקודש, אויב אזוי היות די תורה דערמאנט מיר נאך א לעוועל פון טומאה, וועל איך לערנען ארויס פון יטמא יטמא אז ס'איז דא א שלישי בחולין, אויב אזוי קומט אויס, טאמער ס'איז דא א שלישי בחולין, איז דא א רביעי לגבי תרומה, און א חמישי לגבי קודש. און היות אונז זעען נישט אזא מושג, און היות איך ווייס דאך אז רבי עקיבא אז היות איך ווייס דאך אז רבי יוסי זאגט אז די איינציגסטע זאך וואס ער פרעגט איז, פון ווי ווייס איך ס'איז דא א רביעי ביי קודש? פון ווי ווייס איך אז תרומה קען אנקומען צו א שלישי? און ער דערמאנט נישט קיין רביעי און חמישי, זע איך פון דארטן אז רבי יוסי האט זיכער נישט געהאלטן ווי זיין רבי רבי עקיבא. און ממילא זאגט די גמרא צוריק, וואס דו האסט פריער געזאגט אז רבי יוסי האלט אז אויך אז משקה קען גיין און מטמא זיין אוכלים, דאס איז נישט זיין אייגענע שיטה, ווייל אויב אזוי וואלט ער געמאכט די קל וחומר'ס און ער וואלט אנגעקומען צו א חמישי. אלא מאי מוז זיין אז רבי יוסי איז גייט ווען מ'האט אים געפרעגט צו משקה קען מטמא זיין א אוכל און ער האט געזאגט יא ס'קען מטמא זיין, דאס איז נאר בשיטת רבו אבער ער אליינס לא סבירא ליה ווייל ער האט געהאלטן מ'דרש'נט נישט יטמא יטמא, און ממילא קומט אויס אז לפי רבי יוסי וואס וועט זיין די הלכה טאמער דו פרעגסט אים צו משקה קען מטמא זיין אוכלים. וועט ער דיר זאגן ניין, ס'איז נאר דרבנן, אה יטמא יטמא, דאס איז נישט מיין שיטה, דאס איז מיין רבי'ס שיטה, ער האט געהאלטן אזוי, אבער איך האב נישט געהאלטן אזוי, ווייל אויב וואלט איך געהאלטן ווי מיין רבי, אז איך גיי מאכן די קל וחומר, קום איך אן צו א חמישי, און איך ווייס נישט דא אזא מושג ווי חמישי, ווייל די איינציגסטע זאך וואס רבי יוסי זאגט, ווי ווייס איך אז תרומה קען אנקומען צו א שלישי, און קודש קען אנקומען צו א רביעי, ממילא פון דעם זעה איך אז רבי יוסי האט נישט געהאלטן אזוי ווי זיין רבי. זאגט די גמרא ווייטער אלא רבי עקיבא לא סבר כרבי יוסי מנלן, אקעי דו האסט מיר גוט מסביר געווען, רבי יוסי קען נישט האלטן אזוי ווי זיין רב, אבער פון ווי ווייס איך אז רבי עקיבא לא סבר כרבי יוסי? אויב אזוי זאגט די גמרא אלא אמר ליה דלא לישתמיט תנא וליתני רביעי בתרומה וחמישי בקודש ונימא רבי עקיבא היא, ווייל דו גייסט אדורכקוקן אלע ברייתות, ווי דו העסט נאר קוקן העסטו קיינמאל נישט זען אז רבי עקיבא זאגט אז ס'איז דא א רביעי בתרומה און א חמישי לגבי קודש, אויב וואלט ער געהאלטן פון די קל וחומר'ס וואס זיין תלמיד רבי יוסי זאגט, וואלט דאך לפי אים אויסגעקומען אז די סטארטינג פוינט איז ביי שלישי אז חולין קען גיין ביז שלישי, אויב אזוי וואלט ער געדארפט זאגן אז תרומה קען גיין ביז רביעי, און קודש קען גיין ביז צו חמישי. היות איך זעה נישט אזא מושג, איך זעה נישט אז רבי עקיבא האט געהאלטן מען קען גיין ביז צו רביעי און חמישי, איז דאך א ראיה אז רבי עקיבא האט נישט געהאלטן ווי זיין תלמיד רבי יוסי, ווייל אויב וואלט ער געהאלטן פון זיין תלמיד נאר געווען געהאלטן אז ס'איז דא אזא מושג צו מאכן די קל וחומר'ס, אויב אזוי וואלט ער אנגעקומען צו א חמישי, אבער היות איך זעה נישט קיין שום ברייתא, נישט קיין שום משנה, איך זעה נערגעץ נישט אז רבי עקיבא האלט אז מ'קען אנקומען צו א חמישי, איז א ראיה אז רבי עקיבא האט נישט געהאלטן אזוי. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט ואנן אהכי ניקום ונסמוך ווייל דו זאגסט מיר איך טרעף נישט קיין פלאץ וואס רבי עקיבא זאגט אז ס'איז דא א חמישי מוז זיין ער האט נישט געהאלטן פון רבי יוסי פארשטיי נישט ווייל דו האסט נישט געטראפן אויף דעם זאל איך מיך פארלאזן אז רבי עקיבא האלט נישט אזוי ווי זיין תלמיד אפשר האלט ער יא נאר דו האסט נישט געטראפן זאגט די גמרא, נפק רב אשי, ואיתימא רב כהנא, זענען זיי ארויס געגאנגען געגאנגען זוכן, דק האבן זיי זיך מדייק געווען ואשכח הא דתנן, האבן זיי געזען וואס אונז האבן געלערנט אין די משנה, הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש, דאס הייסט טאמער איך האב א כלי וואס אין דעם ליגט אינעווייניג לאמיר זאגן תרומה אדער קודש, דאס די משנה רעדט פון קודש, דאס הייסט איך האב איך האב א לאנגע באסקעט וואס אינעווייניג ליגט צוויי זאכן, די צוויי זאכן רירן זיך נישט אן איינעם דעם צווייטן, איז די הלכה איז הכלי מצטרף את מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה, אז וואס זאגט די משנה קלאר אז דווקא לגבי קודש ווען איך האב א זאך, עס איז די בילד נישט אזא גוטע בילד אבער די איידיע איז גוט, אז איך האב צוויי זאכן אין איין באסקעט, זאגט ער אז וואס אז ס'קענען מצטרף זיין, אפילו איך האב א שרץ ס'האט נאר אנגערירט איין זייט, אטאמעטיקלי ווילאנג ס'ליגט אין איין כלי, הגם זיי רירן זיך נישט אן איינער דעם צווייטן, איז די כלי איז זיי מצרף און ס'ברענגט זיי צוזאמען, און איז וואס איז איז הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש און ביידעס ווערט טמא, אבל לא לתרומה אבער נישט לגבי תרומה. עס שטייט דא ווייטער, והרביעי בקודש פסול, רביעי ביי קודש, דאס הייסט, די טומאה איז רביעי ביי קודש פסול, דארטן ענדיגט זיך עס, קודש קען גיין ביז צו א רביעי, והשלישי בתרומה, שטייט קלאר אז שלישי קען נאר גיין, ביי תרומה קען עס נאר גיין ביז א שלישי, קודש קען גיין ביז צו א רביעי, אבער מער ווי דאס קען עס נישט גיין, ואמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, פון ווי ווייס איך דאס, מעדותו של רבי עקיבא נשנית משנה זו דאס וואס אונז האבן יעצט געלערנט, דאס קומט, די געדאנק קומט פון רבי עקיבא, דתניא, ווייל אונז האבן געלערנט, הוסיף ר' עקיבא, ר' עקיבא האט צוגעלייגט און געזאגט הסולת והקטורת והלבונה והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתם פסל את כולם, אויב האט עס אנגערירט פון איין זייט, דעמאלס איז די גאנצע זאך ווערט טמא, ס'הייסט נישט נאר דווקא קודש וואס איז עסן, נאר ער לייגט צו אנדערע זאכן אויכעט, די קטורת, לבונה, גחלים, די אלע זאכן לייגט ער צו, ס'איז געווען זאכן וואס מ'האט גענוצט אין בית המקדש, די זאכן האבן אויך א שפעציעלע קדושה אויף דעם, און ממילא אפילו ס'ליגט אין איין באסקעט און זיי רירן זיך נישט אן איינער דעם צווייטן, טאמער ס'איז געקומען למשל א שרץ מטמא געווען איין זייט, איז די כלי זיי מצטרף און די גאנצע זאך ווערט טמא. און זאג מיר נישט ס'ווערט טמא, רש"י שמועסט עס אויס, איי אפשר זאגן ס'ווערט טמא, ווייל לאמיר זאגן לגבי לבונה אדער לגבי גחלים, ווייל איינס רירט אן דעם צווייטן, און ממילא איין, לאמיר זאגן ביי די לבונה, די איין ברעקל רירט אן דעם צווייטן, אויב אזוי וועגן דעם איז איינס מטמא דעם צווייטן, זאגט ער די ווארט איז נישט דאס, ווייל אויב דאס איז די ווארט, אויב אזוי וואלט איך געווען די ערשטע ברעקל, וואלט געווען א ראשון, שפעטער א שני, שלישי, רביעי ביז איך קום אן צו הונדערט, און ממילא איך ווייס דאך קלאר עס איז נישט דא אזא מושג, אלא מאי, וויבאלד ס'ליגט אלעס אין איין כלי איז עס מצטרף.

אז לגבי חולין קען איך נאר גיין בשני, לגבי תרומה קען איך נאר גיין בשלישי, לגבי קודש קען איך נאר גיין ביז רביעי, אבער מער ווי דאס קען איך נישט גיין, און אויב וואלט ער דאך יא געהאלטן ווי זיין תלמיד און געזאגט א קל וחומר, וואלט לפי אים, וואס ער דרשנ'ט יטמא יטמא, וואלט געווען די טיפסטע טומאה מדרבנן אז מדאורייתא אז חולין קען גיין ביז צו א שלישי, אויב אזוי וואלט ער געדארפט אנהייבן ביי א שלישי, זאגן חולין קען גיין ביז שלישי, תרומה קען גיין ביז רביעי, קודש קען גיין ביז חמישי, ממילא היות וואס איך זעה קלאר דא אז ער זאגט ניין ס'קען נאר גיין ביז רביעי, אז די העכסטע טומאה וואס קודש קען גיין איז רביעי, זעה איך אז רבי עקיבא האט נישט געהאלטן ווי זיין תלמיד. ענדיגט די גמרא צו אלמא קסבר צירוף דרבנן, די גמרא לייגט נאר צו זעה איך לכאורה פון דעם וואס רבי עקיבא זאגט זעה איך אז צירוף איז דרבנן, ממילא זאגט די גמרא פליגא דרב חנן דאמר צירוף דאורייתא, אז וואס, עס קריגט זיך אויף רב חנן וואס ער האלט אז צירוף איז מדאורייתא, שנאמר כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, הכתוב עשה כל מה שבכף כאחת, רב חנן לערנט וויבאלד ס'שטייט כאחת, פשט איז נעם איך אלעס צוזאמען, אבער ס'איז א מדאורייתא, מה שאין כן לפי רבי עקיבא, פון אים לערן איך אז וואס? ניין, אז וואס? אז ס'איז נאר די גאנצע זאך פון צו מחבר זיין דאס איז נאר א דרבנן, איז דאס די גמרא וויל נאר צוענדיגן זאגן צו ס'איז א דאורייתא צו ס'איז א דרבנן. אבער צוריק צו אונזער מחלוקת, צו איך זאג אז רבי יוסי האלט ווי רבי עקיבא אדער רבי עקיבא האלט ווי רבי יוסי האט די גמרא קלאר אויפגעוויזן אז איינער האלט נישט פון צווייטן, דאס הייסט רבי יוסי האלט נישט ווי רבי עקיבא, און ממילא העט מען נישט מסכים זיין אז משקין קען גיין מטמא זיין אוכל, און נישט רבי עקיבא האלט אזוי ווי זיין תלמיד, און ממילא איז ער נישט מסכים אז תרומה קען ארויף גיין צו א רביעי, און קודש קען ארויף גיין צו א חמישי. אויראיזא.